אה גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! וואו וויפיל מעסעדזשעס איך האב באקומען אין די לעסט טווענטי פאר אווערס איז מורא'דיג, כ'ווייס איך גיי קענען קאווערן אלעס, קודם איינער האט מיר געזאגט אז די have a successful day עקטשעלי האט אנגעהויבן סטיקן און ער זעהט עקטשעלי אז ער האט מער סוקסעספול דעיס זייט ער האט אנגעהויבן הערן די שיעור יעדן טאג. און ער זאגט מ'זאל נישט זאגן קיין נאמען ווייל מסתם שעירט נאך אפאר מענטשן שעירן מיט אים די זעלבע thought, סאו נישט דווקא א קאמענט פון איין מענטש. און אהרן האט מיר אויך אריינגעשיקט אז נעכטן פאריגע די שיעור האט ער געהאט אביסל א סטרעספול מאמענט מיט אין זיין ביזנעס, און די פאר ווערטער חיזוק וואס מ'האט אריינגעווארפן אזוי אין ביטווין די ליינס וואס איך האב אפילו נישט ריעלייזט וואס איך טוה, זאגט ער האט אים ממש ארויסגענומען פון דארט און ס'האט אים געגעבן א בוסט אנצוגיין ווייטער. עמעזינג! טענק יו סאו מאטש פאר דיין קאמענט, און נאכדעם האב איך באקומען א גרויסע אמאונט פון מעסעדזשעס וועגן די קוועסטשען וואס איך האב געפרעגט צו ס'זאל זיין לענגער צו ס'זאל זיין קערצער, כ'האב באקומען זייער אסאך גוטע מעסעדזשעס און גוטע פוינטס, באט מאוסט אוו דעם, איי וואלד סעי ניינטי פערסענט אוו די מעסעדזשעס זענען געווען אז אויב קומט קערצער מאכן אויפן אויפן חשבון פון ספייס, מאך עס ווי לאנג דו ווילסט, ביקאוז די ספייס איז וואט מעיקס די שיעור. געט די געט די חיים פאר די שעיר, סאו אז מ'זאל נישט דאסן וואס וואס האבן סאדזשעסטעט אז מ'זאל עס קענען אפלאודן אויף א וועג אז מ'זאל עס קענען מאכן וואן פוינט פייוו עקס אדער טו עקס, און נאכדעם איז געווען סאדזשעסטשאנס מ'זאל עס אפלאודן אויף ספאטיפיי, סאו מ'ארבעט אויף ביידע פון די זאכן, און האופפולי אין די נעקסט פיו דעיס וועט מען האבן די שעיר רעדי אויף ספאטיפיי זאלסט עס קענען הערן אויף וועלכע ספיד ס'איז דיר געשמאק, לעט אס דו דיס! און פאר מ'הייבט אן לאמיר מענטשענען המלאך מושי און הצדיק שמילי האבן אריינגעשיקט א קוועסטשען, ווייל נעכטן האב איך געזאגט אז עס שטייט אין פסוק ויאמר אברהם השם אלוקים מה תתן לי, האב איך אויסגעשמועסט אז אז אברהם האט געזאגט פארן אייבערשטן אויב בין איך זוכה במידת הדין הכי טוב, אויב נישט געב מיר עס בתורת רחמים, בתורת י' ק' ו' ק', סאו האב איך איך האב אבער געזאגט השם אלוקים ווייל דאס איז די קרי, ווען ס'איז דא א י' ק' ו' ק' נאך השם אדני איז עס די קרי אלוקים, און די סיבה פאר דעם איז ווייל אדני איז די נאמען פונעם אייבערשטן. און אלקים איז די תואר, איך בין מסביר אז ער איז וועלכע באשעפער, דער באשעפער דער תקיף ובעל היכולת כולם, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות ושליט בכל העולמות אונזער הייליגע קעיפעבל באשעפער, סאו פאר דעם איז די קרי נאך אדני, אויב איז דא א י' ק' ו' ק' נאך אדני איז עס אלקים, סאו אבער עס איז אדני איז די מידת הדין, און י' ק' ו' ק' מידת הרחמים, האט אברהם אבינו געזאגט, ג-ט אויב בין איך זוכה בתורת דין געב מיר עס במידת הדין, זוכה, אויב בין איך נישט זוכה געב מיר עס כאטשיג בתורת רחמנות. און דער מדרש פירט אויס. אז בדין אתה זוכה, פארוואס ווייל שטייט שפעטער אין פסוק והנה דבר ה' אליו, אונז ווייס מען דאך אז אמירה איז רכה, און איבעראל וואס שטייט לאמור ויאמר איז עס א אמירה רכה, און איבעראל וואס שטייט דבר דבר איז עס אמירה קשה, סאו האט דער אייבערשטער געזאגט אמירה קשה במידת הדין גייסטו זוכה זיין צו האבן קינדער. סאו די נעכטיגע שיעור ענדיגט זיך אז אברהם אבינו איז געווען סעווענטי פייוו יערס אולד, ער איז דעמאלטס ארויפגעקומען פון חרן און געגאנגען קיין מצרים פאר דריי חדשים, נאכדעם איז געווען די מלחמה, צוטיילט מיט לוט, געווען די מלחמה מיט די מיט די מלכים געראטעוועט לוט, נאך דעם גלייך איז געווען די מחזה פונעם אייבערשטן וואו דער אייבערשטער זאגט אים צו אז ער גייט האבן קינדער און ער ווייזט אים די כוכבים, און אברהם אבינו איז דעמאלטס אלט געווען סעווענטי פייוו יערס אולד, אבער דא אונז הייבן מיר יעצט אן די ברית בין הבתרים, עקשעלי אברהם אבינו איז אלט געווען סעווענטי ביי די ברית בין הבתרים, פארוואס? ווייל די גלות מצרים האט איז געווען פֿיר הונדערט יאר פון לידת יצחק, און פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר פון. פון די ברית בין הבתרים. סאו אויך דארף איך צולייגן נאך דרייסיג יאר מוז זיין אויב אברהם אבינו האט געהאט יצחק ווען ער איז געווען הונדערט יאר מוז זיין אז ער איז געווען סעווענטי ביי די ביי די ברית בין הבתרים סאו וואס איז פשט קודם אין מוקדם ומאוחר בתורה סאו דאס איז עקטשעלי געווען ווען אברהם אבינו איז ארויף געקומען קיין ארץ ישראל פאר ער איז פאר ער האט באקומען די ציווי פון לך לך פאר ער האט באקומען די ציווי פון לך לך פֿינף יאר פארדעם איז ער געגאנגען מיט זיין טאטע קיין חרן. ער האט געהאט געהאט א מורא'דיגע תשוקה צו גיין קיין ארץ ישראל, איז ער ארויף געגאנגען קיין ארץ ישראל, און דעמאלטס האט אים האט זיך דער אייבערשטער באוויזן צו אים, און ער האט אים געזאגט די פסוקים וואס אונז גיימער זעהן פון יעצט און ווייטער, און שפעטער האט ער אבער געדארפט צוריק גיין צו זיין טאטע, ווייל ער האט נישט געוואלט איבערלאזן זיין אלטן טאטן, ער האט געוואלט טון כיבוד אב, ביז פינף יאר שפעטער וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט, לאז איבער דיין טאטע'ס הויז, איך ווייס אז דו ווילסט זיין מיט דיין טאטע, ווילסט מקיים זיין מצוות כיבוד אב, אבער גיי ארויף קיין ארץ ישראל, א ציווי פונעם אייבערשטן, און דארטן וועסטו זוכה זיין צו אלעם גוטן. סאו אונז הייבן מיר יעצט אן די פסוק ויאמר אליו אני ה'. און שכוח לייבי פארן אויסקלארן, לייבי האט מיר אריינגעשיקט אביסל קלעריטי אויף דעם ענין, האט מיר אריינגעשיקט די רשב"ם וואס ברענגט אראפ וואס איז די עיקר וואס ברענגט אראפ, אבער רש"י איז אויך מודה צו דעם, און די כ'מיין די שפעטערע פסוקים. ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים, דער אייבערשטער זאגט פאר פאר פאר אברהם אבינו, פאר אברהם, איך האב דיך ארויסגענומען פון אור כשדים, כדי לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז דיינע קינדער זאלן ירשענען ארץ ישראל. ויאמר, האט אברהם צוריק געפרעגט דעם אייבערשטן, ה' אלקים, במה אדע כי אירשנה, וויאזוי ווייס איך אז איך וועל דאס ירש'ענען, אויף קינדער האסטו מיר געוויזן שטערנס, האסט מיר געוויזן א סימן, איך וויל אויך האבן א סימן אויף ירושת ארץ ישראל. און דאס גראדע פארענטפערט די קשיא וואס אברהם אבינו, אונז האבן נעכטן געשמועסט אז בעצם האט אברהם אבינו נישט געבעטן קיין סימן, ער האט נאר געפרעגט אין וועלכע זכות וועט ער זוכה זיין, האט אים דער אייבערשטער געזאגט בזכות הקרבנות, און טאקע די יעצט די ברית בין הבתרים די בהמות וואס די אייבערשטער הייסט אים צושניידן איז עקטשולי א רעפרעזענטעישן אויף אלע קרבנות קרבני חטאת וואס לכבוד דעם גייען די אידן זוכה זיין צו קענען באקומען ארץ ישראל, האט ער געפרעגט פארוואס האט האט ער נישט געבעטן קיין סימן פאר זיינע קינדער, סאו קודם האט ער געבעטן א סימן פאר זיינע קינדער אז האט ער באקומען א סימן ווייל מען האט אים געוויזן די כוכבים באט כ'האב סתם געטראכט אז ווען ס'קומט צו זיך אליינס. קענסט קען א מענטש האבן בטחון וואס הייסט ווען ווען ווען דו זאגסט פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון די אייבערשטער גייט מיך פראוויידן מיט אלעם גוטן אלעס וואס איך דארף גיי איך באקומען איזילי ענד עפערטלעסלי מיט ליבשאפט קענסטו האבן בטחון ווען עס קומט אבער א ארעמאן צו דיין טיר מוז מען פארלירן אלע בטחון ווייל קענסט אים נישט זאגן ס'איז שוין גוט די אייבערשטער וועט דיך שוין העלפן דארפסט האבן בטחון שטייט אין פסוק אשרי שטייט אין תהלים אשרי משכיל אל דל זאגן חסידישע ספרים וואויל איז דער מענטש וואס ווערט א משכיל ווען ס'קומט צו א ארעמאן. דאס הייסט פאר דיר זאלסטו טאקע האבן פולשטענדיגע בטחון אז דער אייבערשטער גייט דיך קער נעמען פון דיר, ווען עס קומט צו א ארעמאן זאלסטו ווערן א משכיל, סאו די זעלבע זאך דא ביי אברהם אבינו, ווען עס איז געקומען צו זיך אליין צו זיינע קינדער, הי וואס אקעי, ער האט נישט געפרעגט במה אדע אז איך וועל האבן קינדער, עס קומט אבער צו יענעם, צו מיינע קינדער'ס מתנה, נעה, פון דארטן בין איך שוין א משכיל, איך האב נישט, איך פארליר מיין בטחון, ווייל פאר יענעם פארלירט מען די בטחון. איך דארף א סימן, איך וויל זאלסט מיר צוזאגן אז מיינע קינדער וועלן עס באקומען. זאגט אים דער אייבערשטער, ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת. ברענג מיך דריי קעלבלעך ועז משולשת, און ברענג מיך דריי שעפסן ואיל משולש, און דריי ווידער, און ותור וגוזל, און איין טויבעלע, און איין פייגל, וואס די אלע קרבנות רעפרעזענטן קרבני חטאת, וויאזוי? לאמיר זעהן רשי, עגלה משולשת, קודם דרוקט רשי אז מען רעדט מען רעדט נישט דא פון א עגלה וואס איז געטריפלט, איין עגלה, איך ווייס נישט וואס די מציאות איז, לאמיר זאגן דריי מאל דריי מאל די סייז, אדער וואטעווער, זאגט רשי שלושה עגלים, ס'איז דריי עקסטערע בהמות, וואס זענען די וואס איז די סימן? פון די דריי עגלים, איינס איז רמז רמז לשלושה פרים, דריי פרי חטאת, די ערשטע איז פר יום הכיפורים, פר פר העלם דבר של ציבור, און ועגלה ערופה, וואס דאס זענען דריי קרבני קרבנות וואס מען נוצט א פר כדי צו מכפר זיין, און ועז משולשת, ברענג מיך דריי שעפסן, רמז לשעיר הנעשה בבפנים, און ביי יום כיפור האט די כהן גדול געדארפט מאכן אינעווייניג אין די אין די היכל האט ער געדארפט. מקריב זיין איין שעיר, ושעירי מוספין של מועד, וואס עס קומט אויך לכפרה פאר כלליות כלל ישראל, און ושעירי ושעיר חטאת יחיד, וואס דאס ברענגט א מענטש אויב האט ער עובר געווען בשוגג אויף עבודה זרה. און ואיל משולש ברענג מיך דריי ווידער, וואס דאס רעפרעזענט א אשם ודאי, ואשם תלוי, דאס הייסט אשם ודאי איז ווען א מענטש האט עובר געווען אויף א עבירה במזיד, וואס מען דארף, וואס די שטראף, וואס די קרבנות, די קרבן פאר דעם איז צו ברענגען א אשם, און ואשם תלוי אויף א ספק, וכבשה של חטאת יחיד, ווען א מענטש טוט א שוגג אויף א איסור כרת, און ותור וגוזל, דאס דאס איז א תור ובן יונה, וואס דאס קומט רעפרעזענטן די קרבן עולה ויורד, ווען א מענטש דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד דארף ער ברענגען איין תור און איין יונה. ויקח לו את כל אלה, האט אברהם אבינו גענומען די אלע ויבתר אותם בתוך, און רשי וועט אויסשמועסן אז אלדאו די גאנצע סיבה פארוואס ער הייסט אים ברענגען די קרבנות איז נאר צו רעפרעזענטן אז בזכות הקרבנות וועלן זיינע קינדער זוכה זיין, אבער דאך איז עס געווען א ברית, ס'איז געווען א בונד, א בונד צושניידט מען די שטיקלעך און מען גייט אריבער אינמיטן, ויבתר אותם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו, ער האט געלייגט איטש העלף אקעגן דעם אנדערן, אקעגן זיין חבר, און דאס איז שיטת רשי, איז דא מפרשים וואס זאגן אז ער האט נישט צושניטן אלע, נאר ער האט גענומען די צוויי גאנצע, איינס אויף די זייט און איינס אויף די זייט, און ער האט גענומען די דריטע פון יעדער און ער האט עס צושניטן און געלייגט איינס מיט די גאנצע און איינס מיט די גאנצע. ואת הציפור אבער זאגט די תורה ואת הציפור די פייגלעך לא בתר, ער האט נישט צושניטן, מ'עט באלד זעהן רשי א סיבה פארוואס ער האט נישט צושניטן די פייגלעך ס'רעפרעזענט עפעס, סאו זאגט רשי ויבתר אותם כאטשיג די גאנצע סיבה פארוואס איך דארף ברענגען די קרבנות איז צו רעפרעזענטן די קרבנות וואס גייט העלפן פאר אידן צו זוכה זיין פאר ארץ ישראל, דאך חלק כל אחד לשני חלקים, פארוואס ווייל ואין המקרא יוצא מידי פשוטו, לפי שהיה כורת ברית עמו, וויבאלד דא איז געווען א מצב. פון כורת ברית פון מאכן א בונד מיטן אייבערשטן, אז וואס אז דער אייבערשטער גייט אפהיטן לשמור הבטחתו להוריש לבניו את הארץ, כדכתיב ביום ההיא כרת השם את אברם ברית לאמור און די פסוק פירט אויס לזרעך נתתי את הארץ הזאת, ודרך כורתי ברית און די וועג וויאזוי מען פלעגט אמאל מאכן בונדן איז לחלק בהמה ולעבור בין בתריה, מען האט צושניטן דעם בהמה, מען איז אריבער געגאנגען צווישן, סאו כמו שנאמר אזוי שטייט העוברים בין בתרי העגל, די שטייט דארטן אין ירמיה וויאזוי מען מאכט א ברית. אף כאן, תנור עשן ולפיד אש, מ'וועט שפעטער זעהן אין די פסוק אז ס'איז אריבערגעגאנגען א פייער וואס דאס איז געווען א שליח של שכינה שהיא אש, און דאס האט רעפרעזענטעד אז די אייבערשטער איז אריבערגעגאנגען די בונד. אבער ואת הציפור לא בתר, וואס עפעס? וואס איז דאס אנדערש פון די בהמות? לפי שהאומות נמשלו לפרים ואילים ושעירים, די אומות העולם, די גוים, זענען צוגעגליכן צו פרים, אילים און שעירים, און רשי ברענגט ראיות, שנאמר, אין תהלים שטייט סבבוני פרים רבים אז דוד המלך זאגט אז די גוים נעמען מיך ארום, און ואומר דארטן ביי ווען די מלאך האט פותר חלום געווען פאר דניאל האט אים די מלאך געזאגט האיל אשר ראית, די איל, די ווידער וואס דו האסט געזען אין חלום, בעל הקרנים וואס ער האט געהאט הערנער, דאס רעפרעזענט מלכי מדי ופרס, און ער זאגט די מלאך זאגט אים ווייטער אז והצפיר השעיר, די שעיר וואס דו האסט געזען איז רעפרעזענט מלך יוון, זעה איך פון דעם אז. אז די גוים זענען צוגעגליכן צו די דריי מיני בהמות, אבער וישראל נמשלו לבני יונה, שנאמר יונתי בחגוי הסלע, אז די אייבערשטער זאגט אז מיינע קינדער ווען זיי זענען אין צער בין איך אויכעט אין צער, לפיכך בתר הבהמות, פארדעם האט ער נאר די בהמות צושניטן, רמז שיהיו אומות כלים והולכים, אז עס גייט קומען משיח און מען גייט פארלענדן אלע פעלקער און די אידן גייען בלייבן די לעסט מען סטענדינג, אבער ואת הציפור לא בתר, רמז שיהיו ישראל קיימים לעולם, די אידן גייען האבן. גייען בלייבן לעבן אויף אייביג. וירד העיט על הפגרים, סאו און פארוואס האב איך געזען פארוואס איז א ישראל נמשלו ליונה, ווייל די יונה האט א נעיטשער אז ער האט נאר איין ווייב, און ס'איז עקטשועלי די צווייטע אייער, סאו די מאמע לייגט צוויי אייער, און דאס איז מאן און ווייב, און זיי רוקן זיך נישט אוועק איינער פונעם צווייטן, און אויב איינער שטארבט האט די צווייטע נישט קיין בן זוג עד יום מותו, סאו דאס קומט רעפרעזענטן אז אידן האבן איין איינציגע באשעפער, און דער אייבערשטער האט איין איינציגע כלל ישראל, פאר דעם וואס אידן נמשלו ליונה, און עס פארציילט אונז דער פסוק אז ווייל אברהם אבינו האט דארטן געווארט, ער ער האט צעשניטן די בהמות און ער האט עס צעטיילט, און ער האט געווארט אז דער אייבערשטער זאל אריבער גיין די ברית, פארציילט אונז די תורה אז אינביטווין ער האט געווארט אז וירד העיט דער וואלטשער דער רויב פויגל איז אראפ געקומען על הפגרים אויף די. אויף די אויפגעשניטענע שטיקער, און וישב אותם אברם, אברהם האט זיי אוועקגעשיקט, און דאס קומט רעפרעזענטן עפעס מ'וועט באלד זען רש י, קודם איז רש י מסביר וואס איז דאס א עיט, דאס איז א פייגל על שם שהוא עט ושואף, ער שוועבט און ער איז צוגעצויגן אל הנבילות צו עסן פון די נבילה, אזוי ווי שטייט אין איוב לטוש עלי אוכל. אז ער שוועבט אויף זיין פרעי כמו ותעט אל השלל ווי שמואל הנביא זאגט פאר שאול המלך ווען ער האט דארטן גענומען די רויב פון עמלק וואס איז בעצם געווען אין חרם ער האט עס נישט געדארפט נעמען האט ער געזאגט אז דו האסט געשוועבט אויף די רויב זעה פון דעם אז עיט איז א לשון פון שוועבן על הפגרים. זאגט רש י על הבתרים נאר אויף די אויפגעשניטענע שטיקער אבער אויף די גאנצע פייגל קומען זיי נישט אבוויעסלי ווייל זיי עסן נישט קיין אפשר יא כ'ווייס נישט על הפגרים על הבתרים אויף די צושניטענע אויף די העפס וישב אברהם אבינו האט זיי אוועקגעבלאזן לשון נשיבה והפרחה אוועקגעבלאזן און אוועקגעשיצט כמו ברענגט זיך רש י אן עקזעמפל ישב רוחו די אייבערשטער בלאזט זיין ווינט צו ברענגען רעגן. רמז, וואס קומט דאס מרמז זיין? וואס איז די סיגניפיקענס אז ס'האט אויסגעפעלט אז ס'זאל שטיין אין די תורה, רמז שיבא דוד בן ישי לכלותם, דוד בן ישי וועט בעצם וועלן טרייען צו פארלענדן די פעלקער, אבער ואין מ ער וועט מלחמה האלטן מיט די פעלקער און וועט זיי וועלן אויסהרג'ענען אינגאנצן, אבער ואין מניחין אותו מן השמים די אייבערשטער וועט אים נאך נישט צולאזן עד שיבא מלך המשיח ווייל ס'איז נאך נישט געקומען די צייט פון די גאולה. און נאך איז דא נאך שיטות וואס דאס קומט רעפרעזענטן, די רמב ן זאגט אז דאס איז א סימבאל אז די פעלקער וואס ווילן קומען, די פעלקער אין די. וואס ווילן קומען מבטל זיין די אידישע קרבנות און די אייבערשטער פארטרייבט זיי, און די רדק זאגט אז דאס איז רעפרעזענט די שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו אבער והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם אז די אייבערשטער וואטשט אונז פון כל פגע רע אז די אייבערשטער שיצט אוועק אונזערע שונאים סאו ויהי השמש לבוא סאו נאכן ענדיגן זיך צוגרייטן די אלע קרבנות האט איז געווען די מצב פון די וועלט אז ס'איז געווען פאר די שקיעה און דעמאלטס פאר די שקיעה ותרדמה, א מורדיגע טיפע שלאף, עס איז מער אזוי ווי א אוט אוו באדי עקספיריענס, אזא מעדיטעטיוו סטעיט וואס ער, ווייל ער האט אנגעהויבן האבן א נביאות, א מורדיגע טיפע שלאף, ותרדמה נפלה על אברם, והנה, אימה חשכה אינמיטן, אזוי ווי נאכן אנהייבן האבן די נביאה, איז ארויפגעפאלן אויף אים א מורדיגע שטארקע שטארקע פינסטער, א מורדיגע פחד, אימה חשכה גדולה נופלת עליו, און מען וועט באלד זען די סיבה פארוואס דאס איז. והנה אימה, רמז לצרות וחושך של גליות, וואס עפעס האט אים יעצט אנגעכאפט א אימה ופחד, ווייל מ'גייט דאך אים זאגן אין די נעקסטע פסוק ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, און אויכעט גייט מען אים פארציילן דא די אלע אנדערע גליות'ער וואס איז גייען קומען אויף כלל ישראל, איז ארויפגעפאלן אויף אים א מורא'דיגע פחד, וואס אפילו די גאנצע זאך גייט זיך ענדיגן גוט, אז די אידן גייען באקומען ארץ ישראל, אבער דאך ווייל מ'האט אים פארציילט די צרות וואס די אידן גייען דורכגיין ביז דעמאלטס און אין אנדערע גליות'ער, האט ער געהאט א מורא'דיגע פחד, און די מדרש שמועסט אויס אז די פסוק אימה רעפרעזענ. די אלע ווערטער רעפרעזענטן א אנדערע פאלק ווי די אידן גייען זיין אונטערטעניג. אימה איז בבל, חשכה איז מדי, גדולה איז יוון, נופלת עליו איז גלות אדום. ס'הייסט אז די אייבערשטער האט אים דא פארציילט סיי גלות מצרים און סיי אלע אנדערע גלות'ער ווי די אידן גייען זיין throughout. ויאמר לאברם, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אין די מחזה, אין די תרדמה, אין די נביאה, ידוע תדע וויסן זאלסטו, וואס דא דאפלט לשון, באלד אויסשמועסן אור החיים וואס ער איז זייער שיין מסביר דאפלט לשון, אבער לאמיר לערנען קודם פשוט פשט, ידוע תדע וויסן זאלסטו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, בארץ לא להם, דו און דיינע קינדער וועלן זיין גרים אין א לאנד וואס איז נישט ענקער. און שפעטער וועלן דיינע קינדער אראפגיין קיין מצרים ועבדום מ'וועט זיי מ'וועט זיך באדינען מיט זיי וענו אותם מ'וועט זיי פייניגן, און די טאטאל פון דיין גירות און דיינע קינדער'ס אין מצרים וועט זיין ארבע מאות שנה וואס דאס איז פון לידת יצחק ווייל אז נישט איז עס נאכנישט פון זרעך כי גר יהיה זרעך דרוק איך אז ווען דו גייסט האבן דיין ערשטע קינד פון דעמאלס גייט זיך אנהייבן די פֿיר הונדערט יאר. דער רמב"ן קריגט אבער מיט דעם און ער זאגט אז ניין, בעצם איז עס איז עס אריזשינעלי געווען געפלאנט ס'זאל זיין פֿיר הונדערט יאר פון היינט, פון דרײַסיק יאר פאר לידת יצחק, און מ'האט צוגעלייגט דרײַסיק יאר וועגן די אידן האבן געטון עבירות אין מצרים, זיי האבן מבטל געווען מצות מילה, זיי האבן געדינט עבודה זרה, מילא האט מען צוגעלייגט נאך דרײַסיק יאר, און שפעטער. בעצם וואלט עס געדארפט זיין נאך מער ווי דרייסיג יאר עדישן, נאר וויבאלד ס'איז געווען א ונצעק, זיי האבן געשריגן צום אייבערשטן האט דער אייבערשטער צוגעהערט זייער געוויין און ער האט זיי גלייך אויסגעלייזט. און די סיבה פארוואס דער אייבערשטער זאגט אים יעצט ידוע תדע איז קודם סימפל ווייל דער אייבערשטער זאגט כאטש איך בין דיר מבטיח אז איך גיי דיר געבן ארץ ישראל זאלסטו אבער וויסן אז קודם גייט זיין פֿיר הונדערט יאר סאפערינג און מען וועט באלד זען סיבות. דער אור החיים זאגט אז ידוע תדע די דאפעלט לשון גייט ארויף אזוי ווייל ס'איז דאך דא שיטות די תנא דבי אליהו זאגט אז די עצם זאך אז ער האט געבעטן א סימן במה אדע כי אירשנה דאס האט גורם געווען אז זיי זאלן אראפגיין קיין מצרים, בעצם וואלט ער באקומען ארץ ישראל רייט אוועי, סאו די אייבערשטער זאגט אים ידוע וויבאלד דו האסט געבעטן א סימן אז דו ווילסט וויסן האסט געזאגט במה אדע תדע זאלסטו וויסן אז כי גר יהיה זרעך מ'גייט גיין קיין מצרים, זאגט ער אבער נאך צוויי פשטים. אז ידוע גייט ארויף אויף די ערשטע זאך אז זיי גייען גיין אין גלות און תדע אבער אז צום סוף גייען זיי ארויסקומען ברכוש גדול ואחרי כן יצאו ברכוש גדול די דריטע פשט וואס ער ברענגט אראפ אז ידוע איז א ידיעה פאר יעצט און תדע איז ווען משה רבינו גייט איז ארויף געגאנגען קיין אויף די הר נבו פאר ער איז נפטר געווארן האט מען אונז געלערנט אין וזאת הברכה אז די אייבערשטער האט אים געזאגט גיי פארצייל פאר די פאר אברהם יצחק ויעקב אז די הבטחה וואס איך האב זיי געמאכט איז מקוים געווארן און די אידן באקומען ארץ ישראל סאו ידוע איז א ידיעה אויף יעצט און תדע איז א ידיעה אויף שפעטער פאר ממש פאר די אידן גייען אריין גיין אין ארץ ישראל. סאו זאגט רש כ גיי יהיה זרעך. אזוי ווי אונז האמיר ארויסגעשמועסט אז שיטת רש"י איז אז ס'מוז זיין זרעך אויף דער וועלט אין ארדער אז ס'זאל זיך אנהייבן די פעין. סאו גייט זיך עס גייט זיך די פיר הונדערט יאר אנהייבן פון לידת יצחק משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים איז געווען א טאטאל פון ארבע מאות שנה. וויאזוי האב איך די חשבון כיצד? ויצחק בן ששים שנה כשנולד יעקב, ווי יצחק איז געווען זעכציק ווען יעקב איז געבוירן, ויעקב כשירד מצרים אמר, האט ער געזאגט ימי שני מגורי איז שלושים ומאה שנה, אז ווען יעצט נאכן אראפגיין אין מצרים בין איך הונדערט דרײַסיק, האסט א טאטעל פון סיקסטי פלאס וואן טערטי, הרי קוף צדיק, וואן ניינטי, ובמצרים היו, אין מצרים זענען געווען, זענען די אידן געווען צוויי הונדערט און צען יאר, מאתים ועשר כמנין רדו, אזוי ווי יעקב אבינו האט געזאגט פאר זיינע קינדער יש שבר במצרים רדו שמה, גייטס אראפ דארטן און סאו דאס איז א רעפרענס אז די אידן זענען אין גלות פאר צוויי הונדערט און צען יאר, האסט א טאטעל פון צוויי פון ארבע מאות שנה א טאטעל פון פֿיר הונדערט ווייל די האסט וואן ניינטי פלאס טו טען איז פֿיר הונדערט ואם תאמר איי וועסטו מיר וועלן פרעגן אז במצרים היו וועסטו וועלן זאגן א ארגיומענט אז ניין. ס'איז נישט געווען צוויי הונדערט און צען יאר אין מצרים פלאס לידת פון לידת יצחק, כ'האב געמיינט די טאטאל שעבוד אין מצרים איז געווען פֿיר הונדערט יאר, קען אבער נישט זיין, ווייל עט די ווערי ליעסט גיי איך אויסקומען צו א נאמבער וואס איז טרי הונדרעד און סאמטינג, אויב גיי איך אויסמעקסן אלעס, און פארשטייט זיך גייסטו נישט קענען מעקסן, לאמיר זען וויאזוי, הרי קהת מיורדי מצרים היה, ווייל קהת איז דאך געווען איינע פון די זיבעציג נפשות וואס זענען אראפגעגאנגען צוזאמען מיט יעקב, סאו גיי רעכן אויס, שנותיו של קהת, וועסטו אויסרעכענען די לעבנסטעג פון קהת, ושל עמרם. איש וואס אקעי קהת האט געלעבט הונדערט דרײַ און דרײַסיק יאר עמרם האט געלעבט הונדערט זיבן און דרײַסיק יאר ושמונים של משה וואס ער איז געווען אַכציק יאר ווען מ'איז ארויס געגאנגען פון מצרים שהיה כשיצאו ממצרים אין אתה מוצא וועסטו נישט טרעפן אלא שלוש מאות וחמישים וועסטו אויב דו וועסט אויסמעקסן יעדעמס פון די ליניעדזש ווייל קהת האט געהאט עמרם עמרם האט געהאט משה אז דו אויב דו גייסט מעקסן כאילו זאגן אז די טאג וואס זיי זענען געשטארבן האבן זיי געבוירן זייער קינד וויטש איז אימפאסיבל באט לאמיר שוין עס אויסמעקסן וועסטו נאך אלץ אויסקומען צו א נומבער פון טרי הונדערט און פופטי יערס ואתה צריך להוציא מהם כל השנים שחי קהת וועסט דארפן דארפסט דאך ארויסנעמען אז זיי האבן געהאט אווערלעפינג יערס ווייל זיי האבן דאך געהאט זייער קינד אין זייער יוגנט אחר לידת עמרם ושחי עמרם אחר לידת משה. סאו אפילו לאמיר שוין יא זאגן אז ביסט גערעכט, שטימט עס אויך נישט, מוז זיין אז עס זענען געווען אין מצרים נאר צוויי הונדערט און צען יאר, און די איבעריגע איז געווען פון לידת יצחק ביז יעקב איז אראפגעגאנגען קיין מצרים, וואס הייסט קומסטו אן צו א טאטאל פון פיר הונדערט בארץ לא להם, לא נאמר בארץ מצרים, אזוי ווי אונז האבן אריינגעלערנט אין פסוק אלא לא להם. ומשנולד יצחק שטייט ויגר ויגר אברהם, אברהם איז געווען א גר דארטן ווי ער האט געוואוינט, ביי יצחק שטייט גור בארץ הזאת שטייט א לשון פון גרות, ויעקב גר בארץ חם שטייט אויך א לשון פון גרות, לגור בארץ באנו איז אויך א לשון פון גרות, זע איך פון דעם אז די פסוק וואס וויאזוי מען לערנט אריין איז ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז פון פון ווען דיין יצחק גייט געבוירן ווערן גייען ענק זיין אין גלות, און א חלק פון די גלות איז אז ועבדום וענו אותם וועלן זיי זיין אין מצרים, און די טאטאל וועט זיין ארבע מאות שנה. זייער שיין. זאגט די פסוק ווייטער וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, די אייבערשטער זאגט אבער אז די מצריים וואס גייען ארבעטן מיט די אידן דן אנכי וועל איך געבן מכות רצח, ואחרי כן און נאכדעם וואס זיי וועלן באקומען די צען מכות וואס איך גיי ברענגען אויף זיי יצאו ברכוש גדול וועלן די אידן ארויסגיין מיט א ריזיגע רכוש, אבער שטעלט זיך די מורא'דיגע שאלה, וואס עפעס זענען זיי שולדיג אז דער אייבערשטער האט ארויסגעגעבן א גזר דין אז זיי גייען גיין אין גלות און מען גייט זיי פייניגן, פארוואס עפעס באקומט זיי בכלל א שטראף? און יעדער און די אלע ראשונים מוטשען זיך מיט דעם, און דער רמב"ם לייגט אראפ אז בעצם איז טאקע דא א ציווי, אבער עני פאלק קען זיך טשוזן, און אז דו טשוזט עס, דו טשוזט צו פייניגן אידן, אפילו עס איז ארידזשינעלי געווען א ציווי אלוקים, אבער ווער האט דיך געבעטן צו טשוזן, און דער רמב"ן פרעגט אים אויף, וואס הייסט, ווען ווען דער אייבערשטער גיבט ארויס א ציווי, ווען דער מלך גיבט ארויס א ציווי, ווער ס'גייט מיך דאס, גייט באקומען א באלוינונג, וואטעווער, דער קעניג הייסט עפעס טון, איז ווער ס'האט הענט און פיס טרייט צו טון די רצון פונעם קעניג, סאו פארוואס עפעס זאלן זיי באקומען, נאר מוז זיין דער תירוץ איז, אז ווייל זיי האבן צוגעלייגט מער וויפיל דער אייבערשטער האט געלאזט. אז די גאנצע זאך אז כל הבן הילוד היאורה זאל מען אריינווארפן אין וואסער, ווער האט זיי געבעטן דאס צו טון? זיי האבן געפייניגט אסאך מער וויפיל דער אייבערשטער האט זיי געגעבן רשות. אדער ווען זיי טוען עס ווען ווייל דאס איז רצון השם וואלטן זיי נאך באקומען שכר אויך, אבער וויבאלד זייער אינטענשאן איז געווען שנאת ישראל, אז דו טוסט עס פאר שנאת ישראל, איז מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, פאר א גוי איז דער אייבערשטער יא מצרף א מחשבה רעה למעשה, ממילא וועגן דעם באקומען די מצריים א כאטשיק דאס איז געווען רצון השם, אבער וועגן די פאר סיבות באקומען זיי מכות רצח, זאגט די הייליגע רשי וגם את הגוי, סאו ס'וואלט ווען גענוג געווען אז ס'שטייט את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, וואס עפעס איז די וגם, די וגם קומט מרמז זיין די ד' מלכיות ווי די אידן גייען זיין אונטערגעווארפן throughout די גלות, שאף הן כלים על ששעבדו את ישראל, זיי גייען אויך ווערן פארלענדערט אז זיי האבן משעבד געווען אידן, סאו בבל, מדי, יוון, אדום, וואס אונז זעמיר אין די היינטיגע גלות, גייען אויכעט באקומען. נו אדום, יא? יא, דאס האב איך געזאגט. ביוטיפול. דן אנכי בעשר מכות. נישט אז איך גיי זיי ארויפברענגען צום משפט און זעהן אפשר זענען זיי יא גערעכט אפשר נישט, ניין, דן אנכי איך גיי זיי ברענגען צען מכות. ברכוש גדול, זאגט רשי. נישט קיין רכוש וואס זיי וועלן זיך אליינס מיט ביזנעס, זיי וועלן זיך אונז אנפיילן א בענק אקאונט, נאר בממון גדול פון פון די מצריים. כמו שנאמר וינצלו, זיי האבן אויסגעליידיגט את מצרים בשעת'ן ארויסגיין פון מצרים. ואתה תבוא אל אבותיך, אבער דו אברהם אבינו, דו וועסט יא קומען, צו דיינע עלטערן, וואס הייסט דו וועסט יא שטארבן בשלום מיט פרידן און דו וועסט נישט דארפן דורכגיין די פעין וואס דיינע קינדער גייען דורכגיין, און תקבר בשיבה טובה, דו וועסט ווערן באערדיגט מיט שיבה טובה וואס הייסט בנים ובני בנים, און אויך אז אלע דיינע קינדער גייען נאך זיין ערליך בחייך, זאגט רשי ואתה תבוא ולא תראה כל אלה, דו וועסט אבער נישט דארפן צוזען די אלע פעין. אל אבותיך, זאגט רשי, אביו עובד עבודה זרה, והוא מבשרו שיבוא אליו, וואס הייסט תבוא אל אבותיך? ענפערט רשי למדך שעשה תרח תשובה, בסוף ימיו האט תרח תשובה געטוהן, מילא וועגן דעם שטייט דא אין פסוק אז תבוא אל אבותיך, אדער האב איך געזעהן נאך פשטים אז די אבותיך איז א טאטעל פון תרח, נח, אדם, מתושלח, אלע צדיקים וואס האבן געלעבט פאר אברהם. תקבר בשיבה טובה, סאו בישרו. שיעשה ישמעאל תשובה בימיו, סאו, כאטשיג דו גייסט ליידן צער פון ישמעאל אז גייסט אים דארפן פארטרייבן וועגן ער טוט דארטן אלע דריי גרעסטע עבירות, דאך וועסטו נאך זען ווי ער קומט צוריק, ער איז מחזיר בתשובה נאך פאר דו שטארבסט, ולא יצא עשו לתרבות רעה בימיו, און עשו איז נישט ארויסגעגאנגען לתרבות רעה ווי לאנג אברהם האט געלעבט, ולפיכך מת ה' שנים קודם זמנו, אברהם אבינו איז נפטר געווארן הונדערט ביי וואן סעווענטי פייוו אינסטעד אוו וואן עיטי ווי זיין זון יצחק איז נפטר געווארן ווייל ווייל די אייבערשטער האט אים אוועק גענומען פאר די צייט ובו ביום אין יענע טאג וואס אברהם איז נפטר געווארן מרד עשו איי פארוואס קענסטו נישט אפ אפ פונקט אזוי ווי די קענסט צוריק שלעפן אברהם'ס מיתה קענסט אים מאכן שטארבן פריער וואס עפעס קענסטו נישט מאכן אז עשו זאל זינדיגן שפעטער ווייל א בחירה איז דא די אייבערשטער געבט פאר א מענטש א בחירה צו ער זאל ובחרת בחיים אדער און א מענטש קען טשוזן אין שלעכטס, סאו דאס קען איך נישט טוישן, וואס איך קען יא טוישן איז ווען א מענטש זאל נפטר ווערן, ווייל דאס איז כולו תלוי ביד השם, מילא האט ער וועגן דעם האט ער געלעבט פינף יאר ווייניגער, און די אייבערשטער זאגט אים ווייטער אבער ודור רביעי, דאס הייסט דריי דורות גייען האבן, גייען האבן גירות און זיי גייען האבן צרות אין מצרים, אבער ודור רביעי די פערדע דור ישובו הנה, וועלן זיי צוריקקומען קיין ארץ ישראל, דא אהער, וואו אונז שטייען מיר יעצט, פארוואס? ווייל כי לא שלם עון האמורי עד הנה, ווייל ביז דעמאלטס, ביז נאך, ביז די פערדע דור, גייט נאך נישט די מעסטל פון די גויים ווערן אזוי איבערגערינען, אז ס'זאל זיך זיי קומען צו ווערן פארטריבן פון ארץ ישראל, מילא גייען זיי דארפן אויסווארטן פיר דורות, זאגט רשי, ודור רביעי, נישט פיר דורות פון לידת יצחק, נאר פיר דורות פון ווען זיי זענען געווען אין מצרים. לאחר שהגלו למצרים יהיו שם ג' דורות, און די פערדע דור והרביעי ישובו לארץ הזאת. סאו לכאורה איז אבער שווער, ישובו לארץ הזאת זענען דאך קיינמאל נישט דא געווען אז זאלסט קענען זאגן א לשון אז ישובו הנה, זאלן צוריק קומען אהער. ענפערט רשי, לפי שבארץ כנען היה מדבר עמו, ער האט גערעדט מיט אים אין ארץ כנען. וכרת ברית זו כדכתיב לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, מילא זאגט אים די אייבערשטער אז זיי וועלן צוריק קומען דא אהער וואו דו שטייסט, נישט דא אהער וואו זיי זענען געווען פארדעם. און רשי ברענגט דא אויך די חשבון וויאזוי איך האב דא פיר דורות פון וואס די פערדע דור איז צוריק געקומען קיין ארץ ישראל וכן היה, יעקב ירד למצרים צא וחשוב דורותיו גיי ארויס די דורות פון פון מיתת נאך מיתת יעקב, מיתת יעקב האב איך נאכנישט אריינגערעכנט ווייל די קושי, די שעבוד האט זיך אנגעהויבן נאר נאכדעם וואס יעקב איז וואס יעקב איז נפטר געווארן לכאורה וואס ווערט מיר יעצט נולד א קשיא ס'האט זיך ערשט אנגעהויבן נאכדעם וואס אלע. שבטים זענען געבוירן, סאו מען דארף אריין קוקן א תירוץ און אויב איינער האט עפעס זאל ער אריין שיקן צו די מעסעדזש באקס, אבער בעצם פשוט פשט אין רשי זאגט ער אז די קושי השעבוד האט זיך אנגעהויבן נאר נאך מיתת יעקב גיי איך אויסרעכענען פיר דורות פון נאכדעם, יהודה, פרץ, חצרון, וכלב בן חצרון וואס דאס איז כלב בן יפונה גערופן יפונה ווייל ער האט זיך מפנה געווען פון די עצת מרגלים, און ער איז געווען מבאי ארץ ישראל, מבאי הארץ היה, ער איז מיטגעגאנגען מיט יהושע בן נון נאך. די מדבר איז ער אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, האסטו אז די פערדע דור פון נאך יעקב זענען צוריק געקומען דא קיין ארץ ישראל, זאגט רשי כי לא שלם עון האמורי, סאו בעצם איז עס אלע זיבן פעלקער האט זיך נאכנישט גענדיגט סאו זייער מעסטל האט זיך נאכנישט איבערגערינען, מענשנט דא אמורי ווייל ער איז די שטערקסטע פון אלע זיבן אומות, סאו כי לא שלם עון האמורי להיות משתלח אז ס'זאל זיך זיי קומען אז די אייבערשטער זאל זיי פארשיקן מארצו עד אותו זמן נאך די פערדע דור וואס דעמאלטס גייט זייער מעסטל פון עבירות שוין יא זיין איבערגערינען, שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מהאומה, צוביסלעך צוביסלעך, מיט אידן באצאלט די אייבערשטער צוביסלעך ווייל ער וויל נישט אז זאלסט ליידן אויף איינמאל, ער וויל נישט זאלסט ווערן פארלענדעט, גיבט דיך א קלאפ א פאטש דא א פאטש דארטן, אבער פון א גוי איז נישט אזוי, די אייבערשטער ווארט ביז די מעסטל גיסט זיך איבער און ער גיבט אים איינמאל פאר אלעמאל א מיתה משונה. סאו, שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מהאומה עד שתתמלא סאתה, ביז די מעסטל גיסט זיך איבער שנאמר, און א מעסטל איז א מעזשערינג קאפ, אזוי ווי די אייבערשטער מעזשערט וויפיל עבירות דו האסט, צו עס קומט זיך דיך שוין כליה, שנאמר, בסאסאה בשלחה תריבנה, אז די אייבערשטער שטראפט ווען די מעסטל פילט זיך איבער. סאו פריער איז געווען אלמאוסט שקיעת החמה, יעצט פארציילט אונז די תורה אז נאכדעם וואס אברהם אבינו האט זיך אויפגעוועקט פון דער תרדמה גדולה, גראדע דא שיטות וואס זאגן אז ניין ער האט זיך נישט אויפגעוועקט, פשוט פשט איז אז עס איז אלעס געווען איין לאנגע נבואה, ווייל פשוט פשט איז אז ער האט זיך אויפגעוועקט פון שלאף, און ויהי השמש באה, און ועלטה היה, און ס'איז געווען א שווערע טונקלקייט אויף דער וועלט, און והנה, תנור עשן ולפיד אש, א אויוון מיט רויעך וואס אין דעם איז דא א תנור, א לפיד אש, א פלאם פייער, גייט אריבער אשר עבר בין הגזרים האלה, און דאס איז געווען שליח אלוקים, א מלאך וואס איז אריבערגעגאנגען אין שליחות פונעם אייבערשטן צו כורת ברית זיין מיט אברהם, זאגט רשי, ויהי השמש באה. סאו זאגט רשי, דער רשי איז מדייק אז ויהי איז א לשון זכר, באה מיט א היי צום סוף איז א לשון נקבה, וואס איז פשט? ענטפערט רשי כמו ויהי הם מריקים שקיהם, ס'איז געווען דארט ווען יוסף האט געשיקט נאכלויפן זיינע ברידער אז מ'זאל אויסליידיגן זייערע זעקס צו זען ווער ס'האט געגנב'עט די בעכער, שטייט דארטן אויכעט ויהי א לשון יחיד. און שטייט ווייטער הם מריקים שקיהם, זיי, סאו וויאזוי האסטו קודם א לשון יחיד און נאכדעם א לשון רבים? נאכדעם נאך א קשיא, שטייט ויהי הם קוברים איש, די זעלבע זאך, לשון יחיד און נאכדעם הם לשון רבים, ענטפערט רשי די אלע קשיות אז כלומר ויהי, כ א איך וויל דיר פארציילן א מעשה, ויהי ס'איז געווען, וואס איז געווען? אז זיי האבן באגראבן, שטימט זייער שיין, די זעלבע זאך דא, ויהי ס'איז געווען א מעשה, וואס דאס קענסטו זאגן בלשון זכר, השמש באה, די זון וואס אויף דעם איז תואר א לשון נקבה, איז אונטערגעגאנגען, השמש באה שקעה, יעצט איז שוין עקטשעלי אונטערגאנגען, פריער האט עס געהאלטן פאר שקיעה, ועלטה היה, ס'איז געווען א מורא'דיגע פינסטערניש אויף דער וועלט, והנה תנור עשן, פארוואס האט דער אייבערשטער אראפגעשיקט א תנור עשן, ווייל ער האט געוואלט מרמז זיין שיפלו המלכיות בגיהנום, וואס דער גיהנום ברענט ווי א תנור, סאו זאגט רשי באה, לכאורה באה קען מיינען סיי עבר אדער הווה, און די חילוק איז ווי די טעם, ווי די ניגון וואס די בעל קורא זינגט ליגט. סאו זאגט רשי, ווען מיינט באה א לשון עבר ווען ס'איז טעמו למעלה, ווען די טעם איז אויף די ערשטע אות, אזוי ווי דו זעסט דא אויף באה איז די טעם פון באה אויף די בית נישט אויף די אלף, סאו ווען ס'איז אויף די בית איז עס א לשון הוא מבואר שבאה כבר, ס'איז שוין אונטערגעגאנגען א לשון עבר והי' ואם היה, סאו זאגט אבער רשי אויב וואלט ווען די טעם געווען למטה באלף אויף די צווייטע אות פון די שורש היה מבואר וואלט עס ווען געמיינט כשהיא שקעה, ווען ס'גייט אונטער, ס'הייסט א לשון הווה. ואי אפשר לומר כן, דא קענסטו אבער נישט אין די קאנטעקסט פון די פסוק קענסטו נישט זאגן אז ווען די זון איז אונטערגעגאנגען, ווייל שהרי כבר כתיב ויהי השמש לבוא, ס'האלט ביים אונטערגיין, סאו ווילסטו מיר זאגן אז ס'איז שוין אונטערגעגאנגען, דארפסטו מיר זאגן באה אז די טעם זאל זיין אויף די ערשטע אז ס'איז א לשון עבר, ס'איז שוין געשען. והעברת תנור עשן לאחר מכאן היתה, מוז זיין אז די שמש באה איז א לשון עבר, נמצא שק שכבר שקעה, וועגן דעם מוז איך זאגן אז וויבאלד די קאנטעקסט איז אז ס'איז א לשון עבר מיינט עס דא אויך א לשון עבר און דיין סימן איז ווי די ניגון ווי די טעם הפסוק ליגט אויפן ווארט. זה חילוק בכל תיבה לשון נקבה שיסודה שתי אותיות לייגט דער רשי אראפ א דזשענערל רול יעדע לשון נקבה יעדע זאך וואס די יסוד האט צוויי אותיות און די צווייטע אות איז א אלף און דו ווילסט עס מאכן פאר א לשון נקבה נעמסטו די כמו בא קם שבה שב, און דו ווילסט עס מאכן פאר א לשון נקבה, וואס זאגסטו עס באה מיט א היי, קמה אדער שבה, כשהטעם למעלה, ווען דער טעם איז אויף די ערשטע אות, מיינט דאס א לשון עבר, אז ס'איז שוין געשען, און רש"י ברענגט זיך אפאר עקזעמפלס, כגון זה, דא ביי אונז, ויהי השמש באה, ווי דער טעם איז אויף די בית, כגון ורחל באה, איז אויך די טעם אויף די בית, אז און דארטן איז אויכעט אז רחל איז שוין געקומען, זי איז שוין דא, און די זעלבע זאך קמה אלומתי, מיין בינטל האט זיך אויפגעהויבן ווי יוסף פארציילט דארט אין די חלום איז אויכעט קמה אויף די קוף די פינטל די טעם סאו מיינט אז ס'איז א לשון עבר ווייל ער פארציילט ער פארציילט א חלום וואס איז נעכטן געווען און אויכעט הנה שבה יבמתך ווי נעמי זאגט פאר רות שטייט אויכעט שבה אויף די שין וכשהטעם למטה ווען די טעם איז אבער. אויף די צווייטע אות הוא לשון הווה, די לשון אז ס'געשענט יעצט, דבר שנעשה עכשיו והולך, כמו, ברענגט רש"י אפאר עקזעמפלס, באה איז די טעם אז לבן באה עם הצאן, איז די טעם אויף די א', בערב היא באה, דארטן אין די מגילה, איז אויך די טעם אויף די א', ובבוקר היא שבה איז אויך די טעם אויף די א', ווייל איך וויל דיר פארציילן א לשון הווה, אז יעדע ביינאכט קומט ער און יעדע צופרי גייט ער. סאו האט רש"י זייער שיין אראפגעלייגט אין קורצן אז באה, אויב יעדע זאך וואס די שורש ווארט איז צוויי אותיות און איך וויל צולייגן א ה' שפעטער פאר די פאר די צו עס צו מאכן פאר א לשון נקבה איז וויאזוי ווייסטו צו עס איז א לשון עבר אדער א לשון הווה? ווענדט זיך ווי די טעם ליגט, ליגט עס אויף די ערשטע אות איז עס א לשון עבר, ליגט עס אויף די צווייטע אות איז עס א לשון הווה. זאגט די פסוק ווייטער. ביום ההוא כרת ה', מיט דעם מראה אש וואס די אייבערשטער האט געמאכט פאר אברהם אבינו אז ס'זאל אריבערגיין די ברית בין הבתרים, מיט דעם האט די אייבערשטער געשניטן א בונד מיט אברהם אבינו, לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת, נתתי א לשון עבר, ווייל דבר ה' ווערט נישט בטל, א בונד פונעם אייבערשטן ווערט נישט בטל, סאו ס'איז כאילו ס'איז שוין געשען, די אידן האבן שוין ארץ ישראל, סאו איך גיי זיי געבן מנהר מצרים וואס דאס איז דער נילוס, עד הנהר הגדול נהר פרת. דאס איז די עפעס א לעיק אין סיריע אדער נעבן איראק וואס די טייך ציט זיך ביז די פערשען גאלף, די גאנצע שטח פון נהר מצרים ביז הנהר הגדול נהר פרת גייען די אידן באקומען בירושה, האבן די אידן באקומען בירושה לכבוד דעם ברית. סאו זאגט רש"י כאטש ס'איז נאכנישט עקטשעלי געשעהן שטייט דאך אבער א לשון עבר אז כ'האב עס שוין געגעבן לזרעך נתתי, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. ווייל ביז יעצט, ביז אונז האבן געמאכט א בונד, האסטו נאך געקענט מורא האבן, אז שמא יגרום החטא, אז די אידן וועלן זינדיגן און זיי וועלן פארלירן זייער הבטחה, פון יעצט, יעצט איז עס א סיעלד דאן דיעל, און דאס גייט קיינמאל נישט בטל ווערן, ס'איז כאילו נתתי, איך האב שוין געגעבן. סאו די זעלבע זאך בטחון, סאו האמיר דאך געשמועסט איין טאג פון די וואך, אז שרה אמנו האט געהאט בטחון, און לכבוד דעם גייט יעדער זאגן, אז וועגן שרה אשת אברהם, אז אין איר זכות באקומט ער, כאטשיג אברהם אבינו האט באקומען הבטחה, איז זי, געווען שטערקער ווייל זי האט געהאט בטחון, סאו ווען א איד האט בטחון אין די פסוק פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, די אייבערשטער עפענט אויף זיין האנט און ער גיבט פאר יעדעם אינדיווידזשועל לעבעדיגע מענטש אויף דער וועלט רצון אלעס וואס ער דארף, און אונז גלייבן מיט דעם מיט פולשטענדיגע בטחון, דעמאלטס איז עס נתתי, איך האב דיר עס שוין געגעבן, ווייל ווייל ווייל א פראמיס פונעם אייבערשטן איז זיכער אז ס'גייט מקוים ווערן, גייסט זיכער באקומען אלעס וואס דו דארפסט. זאגט רש"י הנהר הגדול, פארוואס רוף איך אן דעם נהר פרת הנהר הגדול, לפי שהוא דבק לארץ ישראל קוראהו גדול, בעצם איז ער דער פערדער, אף על פי שהוא מאוחר בארבע נהרות היוצאים מעדן, ס'האט מען דאך געזען אין בראשית אז פיר סטרימס זענען ארויסגעגאנגען פון גן עדן, ס'איז ארויסגעגאנגען איין סטרים, ס'האט זיך צוטיילט אויף פיר, און און די פערדע וואס איך רעכן אויס איז איז געווען דער פרת, דאך רוף איך אים אן דער גדול ווייל ער איז געווען דבוק צו ארץ ישראל. און רש"י זאגט, משל הדיוט, משל הדיוט מיינט אז א משל וואס איז. בפי כל, אין יעדעמס מויל, יעדער ניצט די עקזעמפל, אז עבד מלך, מלך, דער קנעכט פון א קעניג איז אויך א קעניג, פארוואס? ווייל דו דארפסט צוקומען צו אים, דער שם, דער גבאי פונעם רעבן איז נאך אזוי חשוב ווי דער רעבע, ווייל יעדער, יעדער וויל גוט זיין מיט אים, ווייל, פאר, פאר, פאר א צייט פון נויט, ווען מען דארף אים האבן. סאו, און נאך א, נאך א דאס איז, הדבק לש, ל, לשחוור, וישתחוו לך, דו קאנעקט דיך צו א שר, און יעדער איינער וועט זיך בוקן צו דיר. סאו ממילא די נמשל דא איז אז וויבאלד פרת, בעצם איז עס די קלענסטע, אבער וויבאלד ס'איז קאנעקטעד צו ארץ ישראל באקומט עס א חשיבות, רופט עס די תורה אן הנהר הגדול. סאו אויף וואסערע שטח גייט דיך, איך האב דיך געגעבן א שטח פון נהר מצרים ביז הנהר הגדול נהר פרת, וואס אינקלוד דאס? דאס אינקלוד די לאנד פון הקיני, קניזי, הקדמוני, ואת החתי, ואת הפרזי, ואת הרפאים, און ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי, האסט א טאטאל פון צען לענדער, וואס בעצם האבן די אידן נאר באקומען זיבן.

זאגט רש"י בת פרעה היתה כשראה ניסים שנעשו לשרה נאכדעם וואס ער האט באקומען קרעץ וועגן ער האט איר צוגענומען, אמר האט ער געזאגט מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה ענדערש זאל זי זיין א שפחה אין א הויז פון צדיקים ולא גבירתה ולא גבירה בבית אחר נישט קיין קיין הערנטע אין א אין מיין הויז, ותאמר שרה אל אברהם הנה נא עצרני ה' מלדת די אייבערשטער האט מיך צוריקגעהאלטן פון געבוירן בא נא אל שפחתי. האב חתונה מיט מיין שפחה, און ואולי אבנה ממנה, אפשר בזכות דעם וואס איך ברענג מיר אריין א צרה אין שטוב, וועל איך אויך זוכה זיין צו האבן קינדער. און וישמע אברהם לקול שרה, שטייט נישט אז ויעש כן, נאר ער האט צוגעהערט לקול שרה. אפילו ער האט זייער געוואלט האבן קינדער, האט ער נאר גענומען די דינסט ברשות פון שרה. זאגט רש"י, אולי אבנה ממנה, פארוואס א לשון בנין, לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי אלא הרוס, א מענטש וואס האט נישט קיין קינדער איז צעווארפן, נישט געבויט. אבנה ממנה, בזכות שאכנס צרתי לתוך ביתי, בזכות דעם וואס איך ברענג מיר אריין א צרה וואס נעמט מיר אויף מיין פלאץ און ס'נעמט צו די אינטענשאן פון מיין מאן, זאל איך אויך זוכה זיין צו האבן קינדער. סאו שטייט נישט בקול, ס'שטייט לקול, ווייל זי האט צוגעהערט לרוח הקודש שבה, אז דאס וואס זי האט מתנבא געווען אז בזכות זה וועט זי געהאלפן ווערן, און אויך איז עס געווען בעיסיקלי א אז די אייבערשטער האט אזוי געוואלט אז ווייל ער האט געוואלט אז ס'זאל ארויסקומען ישמעאל. ותקח שרה אשת אברהם, שרה האט איבערגערעדט. איר דינסט, את הגר המצרית שפחתה, ווען איז דאס געווען? מקץ עשר שנים לשבת אברהם בארץ כנען, נאך צען יאר וואס אברהם אבינו איז ארויף געקומען פון חרן קיין ארץ כנען, וואס דעמאלטס האט זיך געענדיגט די צען יאר וואס מען איז ריספאנסיבל צו גיין חתונה האבן מיט א צווייטן אויב האט מען נאך נישט געהאט קיין קינדער, און פארוואס רעכן איך נאר פון די צייט פון ארץ כנען מיר'ן באלד זען רשי. ותתן אותה לאברהם אישה לו לאשה. און זי האט געגעבן איר דינסט פאר אברם זאל חתונה מיט אים, זאגט די הייליגע רשי ותקח שרה, לקחתה בדברים, ווייל א מענטש קען מען נישט רעדן, קען מען נישט נעמען, קענסטו איר איבעררעדן, וואס איז וויאזוי האט זי איר איבערגערעדט, אשריך שזכית לידבק בגוף קדוש כזה, וואויל איז דיר, דו האסט זוכה געווען זיך צו מדבק זיין אזא הייליגע גוף ווי אברהם אבינו, מקץ עשר שנים, מועד הקבוע לאשה ששהתה עשר שנים ולא ילדה לבעלה, א פרוי וואס האט נישט געהאט קיין קינדער פאר צען יאר, איז איז די מאן חייב על פי הלכה צו גיין חתונה מיט א אנדערע פרוי צו מקיים זיין די מצוה פון פרי ורביה לשבת אברהם בכנען וואס עפעס רעכן איך נאר פון ווען ער איז ארויף געקומען אין כנען ער האט דאך שוין געווען חתונה געהאט מיט שרה סאך יארן פאר ער איז ארויף געקומען מגיד שאין ישיבת חוץ לארץ עולה לו מן המנין ס'האט נישט גערעכנט פון די פארט פון די צען די צען יאר פארוואס לפי שלא נאמר לו ואעשך לגוי גדול עד שיבוא לארץ ישראל. ער האט דאך באקומען נאר די הבטחה אז ער גייט האבן קינדער נאך דעם אז ער איז ארויפגעקומען אין ארץ ישראל, מילא האט ער געדארפט געבן צען יאר פון די הבטחה, און אז ס'האט זיך געענדיגט די צען יאר איז שרה געגאנגען און געגעבן איר דינסט, אז אפשר וועט ער האבן קינדער פון די דינסט. ויבא אל הגר, דערציילט אונז די תורה אז ער האט חתונה געהאט מיט דעם הגר, און ותהר גלייך איז זי טראגעדיק געווארן, און ותרא, די דינסט האט געזען כי הרתה, און ותקל גבירתה בעיניה, וויבאלד זי האט געזען אז זי איז טראגעדיק, איז איר רעספעקט פאר איר באס אראפגעפאלן אינגאנצן. זאגט רש י, רש י ברענגט אראפ א מדרש אז ויבא אל הגר ותהר מביאה ראשונה, גלייך, ותקל גבירתה בעיניה, אמרה זי האט געזאגט, שרה זו אין סתרה כגלויה, איר תוכה איז נישט כברה, מראה עצמה זי שטעלט זיך אהער א פעיס כאילו היא צדקת, ואינה צדקת, אבער זי איז נישט קיין באמת קיין צדיק, פארוואס שלא זכתה להריון כל השנים הללו, זי האט שוין חתונה געהאט מיט דעם אברהם אזוי לאנג, און זי האט נישט געהאט קיין קינדער, אבער ואני נתעברתי מביאה ראשונה. מילא וועגן דעם האט זי אנגעהויבן פארשעמען שרה אז זי נישט קיין ערליכע מענטש. איז שרה געווארן זייער פארשעמט און זייער טרויעריג און זייער צעבראכן, איז זי געקומען וויינען צו אברהם ותאמר שרה אל אברהם חמסי עליך מיין שאנדע ליגט אויף דיר, אנכי נתתי שפחתי בחיקך, און ותרא כי הרתה זי האט געזען אז זי איז געווארן טראגעדיג, און ואקל בעיניה. זי האט זי האט מיך אנגעהויבן צו פארשעמען. ישפוט ה' ביני וביניך, די אייבערשטער זאל זיין דער דזשאדזש צווישן מיר און דיר, צו זען וואס ווער ס'איז גערעכט. און בעצם האט זי געהאט א בארג מיט טענות, די תורה גיבט עס דא אזא זאג, אבער בעצם האט זי געהאט א בארג מיט טענות, קודם האט זי געהאט טענות, ווען דו ביסט געווען מתפלל אויף מיר אז איך זאל האבן קינדער, אז די זעלבע וועג, די זעלבע שטארקייט ווי דו ביסט מתפלל געווען אויף זיך אליין צו האבן קינדער, אפשר וואלט איך געהאט א קינד מיט דיר, דו ביסט געווארן געהאלפן, דו האסט יעצט א קינד מיט דעם הגר, און איך נישט. נאך א טענה האט זי געהאט, אז ווייל דעם וואס איך האב דיר געגעבן פאר א ווייב, קען איך מיך שוין נישט געהעריג באנוצן מיט איר, ווייל זי איז שוין, זי באקומט שוין דיין אטענשאן און דו וואטשסט שוין אויף איר כבוד, און אויך ווען דו הערסט ווי זי פארשעמט מיך, זאגסטו איר גארנישט, זאגט רשי חמסי עליך, חמס העשוי לי עליך אני מטיל העונש, די שאנדע, די אומרעכט וואס איז געטון געווארן צו מיר לייג איך אויף דיינע פלייצעס, פארוואס זאגט כשהתפללת להקדוש ברוך הוא מה תתן לי ואנכי הולך ערירי, לא התפללת אלא עליך, האסט נאר מתפלל געווען אויף דיך אליין, והיה לך להתפלל על שנינו, וואלסט געדארפט מתפלל זיין אויף מיך און אויף דיר און פאר מיר, והייתי אני נפקדת עמך, וואלט איך געהאלפן געווארן צוזאמען מיט דיר, ועוד נאך א טענה, דבריך אתה חומס ממני, שאתה שומע בזיוני ושותק. דו הערסט מיין שאנדע און דו זאגסט איר גארנישט ווייל דו ביסט נוהג בדרך כבוד מיט דיין צווייטע ווייב. אנכי נתתי שפחתי, זאל די אייבשטער זיין דער דזשאדזש ביני וביניך. כל ביניך שבמקרא חסר. דא שטייט עס מיט א עקסטער יוד צווישן די נון און די ענדע כף. סא קרי ביה וביניך, א לשון נקיבה, אז זי האט נישט נאר גערעדט צו אברהם, ביני וביניך, צווישן מיך און אברהם, נאר ס'זאל אויכעט זיין א דין תורה צווישן מיך און הגר. שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה פארציילט אונז רשי אז זי האט מפיל געווען איר קינד דורך די עין הרע וואס שרה האט ארויף געלייגט אויף איר, און וויאזוי ווייס איך אז זי האט מפיל געווען? ווייל ס'שטייט שפעטער אז די מלאך האט געזאגט פאר הגר הנך הרה דו גייסט ווערן טראגעדיג. וואס ס'איז והלא כבר הרתה והוא מבשר לה שתהר, וואס עפעס זאגסטו מיר אז זי זאל ווערן טראגעדיג אויב זי איז שוין, אלא מלמד שהפילה הריון הראשון פון די עין הרע וואס שרה האט ארויף געלייגט ביי דעם שטייט ביניך מיט א יודעלע צווישן די נון און די ענדע כ' ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך דאס איז די בעיניך. דאס וואס דו טענה'סט אז איך געב איר יעצט אטענשאן און איך וואטש איר און כ'לאז דיך נישט פייניגן, איך געב אויף, מפני שלום בית, געב איך אויף אויף דעם, קענסט טון מיט איר וואס דו ווילסט. ותענה שרי ותברח מפניה, און טאקע שרה האט איר אויסגעפייניגט מיט שווערע ארבעט, נישט קיין פיזישע פעין, נישט קיין פעטש, נאר געהייסן קלינען די זאך, אפילו מ'האט עס נישט געדארפט קלינען. זאגט רשי ותענה שרי, היתה משעבדת בה בקושי, אבער נישט ממש. פעטש אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, און שרה האט דאס בעצם געטון מיט רעכט, ווייל ס'שטייט ולא תונו איש את עמיתו, א מענטש זאל נישט טשעפען זיין חבר, סאו אבער איינער וואס טשעפעט יא זיין חבר ווערט אויס עמיתו, ער ווערט אויס חבר, מילא מעגסטו איהם צוריק טשעפענען, אזא ווארט האב איך געזעהן. סאו שטייט אין פסוק ווייטער וימצאה מלאך ה' על עין המדבר על עין המים במדבר על העין בדרך שור סאו פארציילט אונז די תורה אז הגר איז ארויס געגאנגען אין מדבר על העין וואס איז ווייט אוועק פון ארץ ישראל ווייל זי איז בעצם האט זי געוואלט צוריק גיין קיין מצרים צו איר טאטעס הויז. און דווקא ביי די מסעות בעצם האט גלייך ווען זי האט אנגעהויבן וויינען און זיין טרויעריג האט שוין די אייבישטער האט שוין די אייבישטער געשיקט א מלאך זאל אבאכט געבן אויף איר, אבער די מלאך האט זיך ערשט באוויזן פאר איר ווען זי איז אנגעקומען צו די עין, וואס כ'זעה מפרשים וואס זאגן, כ'מיין די די מלבי"ם זאגט אז ווי לאנג א מענטש איז סטרעסד אוט, ווי לאנג א מענטש איז אין א ענקשאס, אין ענגזייעטי, קען ער נישט טרעפן קיין סעלושען, ער קען נישט ער קען נישט באקומען. קיין רוח הקודש צו וויסן וואס צו טון, מען קען נישט, מען האט נישט קיין הרחבת הדעת, ווען באקומט מען די סעלושען צו א פראבלעם? איינמאל דו בארואיגסט דיך, דו מאכסט אביסל מעדעטעישן, בארואיגסט דיך, קלערסט ארויס דיין מח, דעמאלטס קען קען ארויף קומען א סעלושען צו דיין פראבלעם, סאו דער הגר איז געווען מורדיג סטרעסד אוט און מורדיג בצער, זי געוויינט, ווילאנג זי געוויינט האט זיך די מלאך נישט באוויזן פאר איר מיט א סעלושען, די מינוט וואס זי איז אנגעקומען צו די עין, א לעיק איז א מורדיגע רואיגע פלאץ, האט זי זיך בארואיגט, דעמאלטס האט זיך דער מלאך באוויזן פאר איר און ער האט גערעדט מיט איר. ויאמר הגר שפחת שרי, הגר שפחת שרי, אי מזה באת פון וואו קומסטו? און ואנה תלכי וואו גייסטו? ותאמר האט זי געענטפערט, מפני שרה גברתי אנכי בורחת איך אנטלויף פון מיין הערנטע שרה. זאגט רש"י מזה מאין מזה באת, מהיכן באת יודע היה, דער מלאך האט דען נישט געוואוסט פון וואו זי קומט, אלא ליתן לה פתח ליכנס עמה בדברים מ'זעהט עס אסאך מאל אין די תורה ווי די אייבישטער וויל נישט זיך באווייזן פלוצלינג אויף א מענטש, ער וויל אנהייבן די קאנווערסעישאן און שפעטער וועט מען שוין אריין גיין אין וואס מען וויל בעצם רעדן, ולשון אי מזה איז איה איה המקום וואס ווייל לכאורה איז דאך לכאורה איבעריג וואלסטו געקענט זאגן מאין באת וואס פעלט אויס צו זאגן אי מזה, איה איה המקום שתאמר עליו מזה אני באת. וועלכע פלאץ זאגסטו קומסטו? אזוי ווי כלשון בני אדם. ויאמר לה ויאמר לה האט הגר ויאמר לה מלאך ה' שובי אל גברתך. אה, האט זי האט זי צוריק געענטפערט אז איך קום פון מיין פון מיין הערנטע שרה, איך בין אנטלאפן פון איר. ויאמר לה מלאך ה' א צווייטער מלאך האט איר געזאגט, שובי אל גברתך גיי צוריק צו שרה. און והתעני תחת והתעני תחת ידיה, לאז דיך פייניגן. און די סיבה פארוואס די מלאך האט איר דאס געזאגט איז ווייל ער האט געוואלט געוואלט מצדיק זיין די פייניגונג וואס שרה האט איר געטון אז בעצם האט זי עס געטון מיט רעכט, אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט. זאגט רש"י ויאמר לה מלאך, על כל אמירה היה שלוח לה מלאך ווייל בעצם וואלט ווען גענוג געווען אז ס'שטייט ויאמר לה ווייל אויב האסטו יא א קאנווערסעישן מיט איין מענטש זאגסטו איינמאל די נאמען און נאכדעם זאגסטו ויאמר לה ויאמר לה און צוריק ענטפערט ער צוריק ענטפערט פארוואס זאגסטו עקסטער ווער ס'האט גערעדט, על כל אמירה היה שלוח לה מלאך אחר, לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמירה. ווייל ס'איז געווען א עקסטערע אויף יעדע מאל. סאו פארוואס טאקע זאג איך דיר אז ס'לוינט זיך דיר אז זאלסט צוריק גיין און ווערן געפייניגט? ווייל ויאמר לה מלאך השם הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרוב דו וועסט האבן אזויפיל קינדער מ'וועט זיי נישט קענען ציילן פון גרויסקייט ויאמר לה מלאך השם הנך הרה דו גייסט ווערן נאכאמאל טראגעדיג וילדת בן און דו וועסט געבוירן א קינד וקראת שמו און דו זאלסט אים רופן ישמעאל. כי שמע ה' אל עניך ווייל דער אייבערשטער האט צוגעהערט דיין געוויין הנך הרה כשתשובי ווען דו וועסט זיך צוריק קערן תהרי וועסטו ווערן טראגעדיג כמו אזוי ברענגט רש"י אן עקזעמפל ווי נאך ס'שטייט הנך הרה דארטן ביי אשת מנוח ווען די מלאך איז געקומען מבשר זיין אז שמשון הגיבור וועט געבוירן ווערן שטייט אויך די לשון פון הנך הרה. סאו האסטו נאך צוויי דקדוק רש"י'ס, רש"י איז מדייק אין וילדת. און אויך אין וקראת מ'וועט שוין זעהן, סאו אונז איז געשמאק, אונז ווילן פארשטיין די גרעמער, די לשון קודש'דיגע גרעמער, זאגט רש"י וילדת בן, נעמסטו ווען אוועק דעם ו' וואלט עס ווען געווען א לשון עבר דו האסט געבוירן, ילדת, דו האסט געבוירן, און כ'לייג צו דעם ו' ווערט עס און דו וועסט, ווייל די ו' מאכט אים אז ס'איז א פיוטשעריסטיק זאך, אז ס'גייט געשען, זאגט רש"י וואו האב איך עקזעמפל צו דעם, ווייל ס'שטייט ישבת בלבנון דו ביסט געזיצן. מקננת בארזים. די זעלבע זאך דא אויכעט, ילדת וואלט ווען געמיינט דו האסט געבוירן, איך לייג דעם ו' ווערט עס א לשון עתיד, זייער שיין, זייער געשמאק, נאך א דקדוק רש"י וקראת שמו, ס'שטייט אבער נישט קיין לעצטע קמץ אין די סוף, ס'שטייט וקראת, סאו ס'א ציווי. נישט אז ער וועט גערופן ווערן, נאר ס'א לשון נקבה, דו זאלסט אים אזוי רופן. און וואו האב איך א ראיה ס'א לשון נקבה? ווייל פאר א זכר וואלט איך ווען געזאגט א קמץ, אזוי ווי ס'שטייט, וקראת את שמו יצחק, דו זאלסט רופן זיין נאמען יצחק, זעה איך אז פאר א מאן וואלט איך צוגעלייגט דעם לעצטן סוף קמץ, דא האב איך אוועקגענומען דעם קמץ פונעם לעצטן סוף, ווייל ס'איז א לשון נקבה. און אז אזוי איז עס טאקע אייביג, למשל אריבערגיין, זאגסטו עברת, דו ביסט אריבער, יא? און וואס זאגסטו פאר א נקבה? עברת. און ס'מאכט ס'האט די זעלבע מיענינג באט בלשון נקבה. ווייטער זאגט די הייליגע מלאך פאר פאר הגר והוא דער ישמעאל וואס דו גייסט געבוירן יהיה וועט זיין פרא אדם א א מענטש וואס דרייט זיך אין די מדבריות ידו בכל צו גזל'ן יעדעם איינעם און ויד כל בו יעדער וועט אים פיינט האבן און וועלן פירן מלחמות מיט אים און ועל פני כל אחיו ישכון דאס איז די לעצטע זאך איז א ברכה אז ער וועט זיין אזוי גרויס אזוי סאך אז ער וועט וואוינען איבעראל all over the place וועסטו זען אראבערס. דער מלבים זאגט אז וואס מיינט פרא אדם? אז מיט די מענטשהייט וועט ער זיך פירן ווי א פרא, און מיט זיינע אייגענע ברודערס וועט ער זיך פירן ווי א אדם, און מען קען טאקע זען די אראבערס האבן מורדיגע רעספעקט פאר זייער בראדערהוד, פאר זייער פאר זייערע שבטים, פאר זיך אליין האבן זיי מורדיגע רעספעקט, עס קומט אבער צו א צווייטן קען מען רצח'נען און טון אלע ערגסטע זאכן. פרא אדם זאגט די הייליגע רש"י, אוהב מדבריות לצוד חיות, דאס איז די לשון פון פרא אדם וואס איז א רעפרענס צו ס'איז דא עפעס א געוויסע בהמה וואס הייסט פרא מיט א אלף וואס דאס דרייט זיך א ווילדע א ווילדע בהמה וואס דרייט זיך אין די אין די אין די מדבריות סאו האב איך געגעבן א רעפרענס אז ער וועט זיין א מדבריות מענטש כמו שכתוב וישב במדבר ויהי רובה קשת ער שיסט פיילן אין מדבר צו כאפן זיין רויב און רוב אראבערס קען מען טאקע רוב ישמעאלים וואוינען טאקע אין געצעלטן אין מדבריות. ידו בכל, ער וועט גזל'ן יעדעם איין ליסטים, ויד כל בו, הכל שונאים אותו ומתגרים בו, מען וועט זיך רייצן מיט אים מיט מלחמה, ועל פני כל אחיו ישכון, אז ער וועט האבן א ברכה עס וועט זיין אזוי גרויס, אז ער וועט וואוינען איבעראל. זאגט הגר א, אזוי, די אייבערשטער האט זיך באוויזן צו מיר דורך א מלאך, ותקרא שם ה' הדובר אליה, האט זי גערופן דעם אייבערשטן, וואס ער האט געשיקט א שליח צו רעדן צו איר, אתה קל ראי דו ביסט א באשעפער וואס זעהט, א זעהעדיגער באשעפער, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי ראי דא האט זיך דער באשעפער אויך באוויזן פאר מיר, איך האב געמיינט אז נאר אין הויז פון אברהם און שרה זענען דא מלאכים און איז דא א פרעזענס פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער קוקט זיך אום אויף יעדן קליינעם, אפילו איינער וואס האט אזוי פארשעמט איר בעל הבית, סאו פארדעם האט זי אנגערופן דער זעהעדיגער באשעפער וואס זעהט יעדעם איינעם אין יעדע מצב. נישט קיין חילוק ווי גרויס קליין. זאגט רש"י אתה קל ראי, ס'איז נקוד חטף קמץ, ס'איז נישט ראי מיט א חולם אזוי ווי ס'שטייט אין די שפעטערע פסוק, אין די נעקסטע פסוק י"ד שטייט לחי ראי, דא שטייט ראי פארוואס? מפני שהוא שם דבר, ס'איז נישט דו האסט מיך געזען, ווייל די יו"ד, רא איז לכאורה די שם דבר רא, און די יו"ד מאכט עס איך האב געזען, ראי איך האב געזען, סאו דא איז עס אבער נישט קיין זאך וואס זי זאגט אז איך האב געזען, נאר זי וויל זאגן אז דער איז א זעהעדיגע באשעפער, וועגן דעם איז עס נקוד חטף קמץ און דער לעצטע יו"ד האט נישט קיין שום שפילט נישט קיין ראלע דא צו טשעינדזשן פאר א לשון פון מיך שרואה בעלבון של עלובין וואס דער איז באשעפער וואס זעהט וואס זעהט יעדעמס צער הגם הלום איז א לשון תימה זי ווינדערט זיך וכי סבורה הייתי שאף הלום במדבריות ראיתי שלוחו של מקום אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים דארטן בין איך געווען צוגעוואוינט צו זעהן מלאכים האב איך מיך דען געקענט פארשטעלן אז דא אין די מדבר גייסטו מיר אויך מאכן א פרעזענס פון א מלאך? גייסטו מיך אויך שיקן א מלאך? און ותדע, זאלסטו וויסן אז דער הגר איז געווען רגילה לראותם, איז געווען מורא'דיג צוגעוואוינט צו זען מלאכים, פארוואס? סאו שטייט דאך דארטן ביי שמש'נס טאטע, ווען דער מלאך האט זיך באוויזן, שהרי מנוח ראה את המלאך פעם אחת, און ער האט געזאגט, מות נמות, איך גיי שטארבן פון גרויס פחד פון דעם מלאך, און וזו, דער הגר, ראתה ד', זי האט געזען פיר דיפרענט מלאכים און יעדער איינער איז געקומען מיט א אנדערע מימרא, זה אחר זה, און ולא חרדה, ס'קוקט נישט אויס ווי זי האט מורא געהאט קיין. די סלייטעסט ביט, מוז זיין אז זי איז געווען מורא'דיג צוגעוואוינט צו זעהן מלאכים אין איר אין אברהם'ס הויז. על כן קרא לבאר באר לחי ראי, סאו האט זי גערופן די באר וואו זי איז דארטן געווען וואו די מלאך האט זיך באוויזן פאר איר, ס'איז די באר לחי ראי, ווייל דארטן האט זיך די מלאך באוויזן פאר איר. הנה, און די באר טרעפט זיך ביי געפינט זיך בין קדש ובין ברד, זאגט רש"י באר לחי כתרגומו, די באר וואס די לעבעדיגע מלאך האט זיך באוויזן, ס'איז באר לחי ראי. די באר ווי דער לעבעדיגער מלאך רואי האט זיך באוויזן פאר מיר, זייער שיין, און ס'איז טאקע מקוים געווארן די נביאה פונעם מלאך, און די פסוק פארציילט ותלד הגר לאברם בן, ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר, ישמעאל, אברהם האט גערופן, וואס הייסט, ס'איז דאך געווען א ציווי פאר הגר, לאמיר זען רשי, אף פי שלא שמע אברם דברי המלאך, שאמר, וואס דער מלאך האט געזאגט פאר הגר וקראת שמו ישמעאל, שרתה רוח הקודש עליו, וקראו ישמעאל. אבער דער רמבן קריגט מיט רשי. און ער זאגט אז בעצם האט הגר נישט באקומען קיין ציווי אז דו זאלסט איבן גייען רופן ישמעאל נאר ער האט באקומען א הבטחה אז אברהם גייט אים עווענטשעלי רופן אזוי וועט ער גערופן ווערן און ער איז נישט מדייק די דקדוק וואס רשי האט געוואלט זאגן מיט וקראת אז דו וועסט אים רופן נישט אז ער וועט גערופן ווערן. און די ספורנו זאגט אז בעצם הייסט ער ישמעאל ווייל דער אייבערשטער האט צוגעהערט ישמע קל נישט נאר צו הגר'ס געוויין נאר צו אברהם'ס געוויין אויכעט ווייל ער האט אויכעט מורא'דיגע שטארק געדארפט קינדער ממילא וועגן דעם שטייט וקראת אז אברהם האט אויכעט מודה געווען צו די פאקט אז ער דארף הייסן ישמעאל ווייל דער אייבערשטער האט אויך צוגעהערט צו זיין רייד זייער שיין זאגט די הייליגע לעצטע פסוק פון היינטיגע שיעור ואברם בן שמונים שנה ושש שנים ער געווען עיטי סיקס יערס אולד בלדת הגר את ישמעאל לאברם. און ואברם בן שמונים שנה זאגט רשי פארוואס האב איך עס זאג איך דא די עידזש פון אברהם, לשבחו של ישמעאל נכתב, להודיע דיך צו לאזן וויסן, שהיה בן י ג כשנימול ולא עיכב, ווייל בעצם איז דאך געווען עיטי סיקס פלאס דרײַצן איז ניינטי ניין, איין יאר פאר יצחק איז געבוירן, סאו איי לכאורה שטייט דאך שוין דארטן אז ישמעאל איז געווען דרײַצן יערס אולד ווען ער האט זיך געמל'עט, זאג איך דא נאכאמאל איבער די עידזש פון אברהם זאלסט קענען אויסרעכענען אז ישמעאל איז געווען דרײַצן לשבחו האטס א סוקסעספול דעי.